טאוטעל לאס יעצט איך וויל קודם מסביר זיין, די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן און די רבנים וואס האבן מוחה געווען קעגן מיר, די זענען די שולד פאר די אלע זאכן. יעצט הייבט מען אן איך האב געווינען, וואס האב איך געווינען? איך האב געווינען אז מען האט אומגעברענגט אזויפיל מענטשן אין כלל ישראל, ס'איז געווען אזויפיל אווערדראגס, די וואך אליינס איז געווען אן אווערדראג פון א היימיש בחור'ל אין קווינס, ס'איז אנבעליוועבל, געווינען האב איך? ווייסט ווער ס'האט פארלוירן? איך האב פארלוירן, און דער הייליגער באשעפער האט פונקט אזוי פארלוירן ווי אונז, פונקט די זעלבע. עניוועי, ס'איז געווען א מורא'דיגע אסיפה, זאגן אז אלעס וואס איך האב גערעדט די לעצטע צען יאר אינעם האטליין איז דארט גערעדט געווארן. איינער האט מיר געזאגט אז ער איז דארט געווען אזא מחנך, ער זאגט, יעצט זע איך איר זענט גערעכט, מען דארף זאגן א פופיק מיט א תחת מיט אריינשטופן אין לאך. פרעג איך אים, וויאזוי האט איר דאס געזען? זאגט ער, ווייל מ'האט געלייגט א גרויסן דגוש וועגן ברודער און שוועסטער, מ'זאל אבאכט געבן. מ'האט אבער נישט געזאגט וואס מ'זאל אבאכט געבן. האט נישט ארויסגערעדט אז ס'איז דא ברידער וואס זיי וואוינען מיט די שוועסטערס, מ'האט עס נישט ארויסגעזאגט אזוי פונקטליך, מ'האט געזאגט מ'זאל נישט נעמען קיין היטש, איינער האט גענומען א היטש און נאכן היטש איז יענער געווען פארטיג, פארטיג מיט וואס? איך זאג ענק נאכאמאל, איף יו וואנט טו פלעי די דייס רייט, יו גאטע ספיק גרעפיק, ווייל אויב דו רעדסט נישט גרעפיק, און דו רעדסט אריין אז דו טוסט ווייל דו האסט געמאכט אן אסיפה, יו גאנא לוז. מען דארף זאגן וואס א בחור טוט מיט א מיידל און ער שטופט איר אריין אין תחת אדער אין די וועדזשיינע אדער אין פיסק און ווייסע ווערסע ענד דערס נאטינג ראנג טו עקספלעין איט פאר בחורים נאטינג ראנג ביקאוז טרוטפולי ווייסן זיי אלעס עניוועי סאטמאר רבי האט אמאל געזאגט ס'איז דא אסיפה פון די מלמדים ס'איז דא א טעיפ פון דעם דער רבי האט געזאגט מען דארף רעדן אפן אפן האט זיך אנגערופן דארט א מלמד יא אבער רבי מ'מוז זיי אויסלערנען האט דער רבי א שמייכל געטאן זאגט ער דו מיינסט דו וועסט זיי אויסלערנען? דו ווייסט נישט וואס די קינדערלעך ווייסן, אבער אז ס'האלט שוין דא איז עס א געווינס, ס'איז א געווינס און ס'איז פארלוירן נעבעך. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן, די אלע רבנים האבן געוויסט וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט אז זיי זענען יעצט געוואויר געווארן, זיי האבן געוויסט וואס דא גייט פאר, והא ראיה, ס'איז געקומען א משוגענער געפענט א האטליין, וואס גייסטו אים לייגן חרם? זאל ער רעדן. זיי האבן געוויסט אז זיי גייען פאלן וויקטעמס, קרבנות. האבן זיי געוואלט שטיל מאכן, ווייל דעי נאו עווריטינג, זיי פלעגן מיר אלץ זאגן די רבנים, דו ווייסט דאך נישט וואס אונז ווייסן, איז א ביג דיעל, און דאס האסטו געוואלט באהאלטן, וואס? אבער יעדער קאלט אן, יעדער זאגט דו ר' נחום, סאם האו, איי דאנט נאו ווען, וויי, און האו האסטו געהאט סייעתא דשמיא, יו דידנט געט סקעירד פון די אלע שקצים, און דו האסט געווינען בגדול, יעדער איז היינט מודה דעט יו דיד די מאסט. פענטעסטיק דזשאב וואס א מענטש האט נאר געקענט מאכן. מער פון דעם האט א מענטש נישט געקענט מאכן אין אזא הרי חושך ווי וויליאמסבורג די היימישע וועלט וואס מען קען יעדן נאכלויפן פאר גארנישט, מען איז דאך נאכגעלאפן דא רעבעס רבנים צדיקים מיט אלעם, און דאס איז יעצט א גרויס געווינס אז נאך צען יאר וואס זיך שלאגן אויף וואס גייט פאר אין די אידישע קאמיוניטי האט דער עולם אנגעהויבן צו ריעלייזן אז מען דארף טון. מיר האט איינער געזאגט וואס ער איז אינוואלווד אין דעם ארגענעזעישאן וואס זיי האבן. געמאכט די זעלבע אסיפה וואס מ'האט געמאכט אין בארא פארק האט מען געמאכט יעצט אין מאנסי, זאגט מיר איינער פארוואס האט מען עס געמאכט פונקט אין פאפא, איך האב נישט קיין השגה, זאגט ער ווייל פאפא רב'ס אן אייניקל איז אויך געווען א וויקטעם, עטס געדענקט ווען כ'האב איר מספיד געווען האב איך געזאגט אז דער טאטע איז געווען א רשע א שייגעץ ער האט איר ארויסגעווארפן פון שטוב, זיי ווילן עס לייקענען, איך האב א פרענד אירע איך קען איר זי האט געזאגט ביי די לוויה איז זי צוגעגאנגען צו איר טאטן זי האט געזאגט טאטי איי קאוד האב בין אין די סעים באקס. לוק עט מי, איך האב אויך געקענט דארט זיין, פארוואס בין איך נישט געווען דארט? פארוואס בין איך נישט טויט? ביקאוז יו ענד מאמי העד אינאף דיסענסי טו טאלערעיט אלע מיינע משוגעת'ן, און היינט האט זי פיין חתונה געהאט, זי איז א וואוילע אידישע ווייבל, אמאל גייט אריין די בלוט אין קאפ, אמאל די דם נידער, ס'איז צו גרויס, ס'איז צו הייס. די מיידל קען עס נישט דורכטראגן סאו שי'ס לוקינג פאר אדער פלעיסעס. פערענטס העוו טו בי אן טאפ אוו אלל דיס. סאו פאפא זיי האבן מסכים געווען, ווייסט פארוואס? ווייל זיי האבן געזעהן איט סטראק האום. ליידער יעצט הער איך אז אין וויזשניץ איז דא א גאנצע קאנטערווערשעל אישו צו וויזשניץ זאל עס אויך מאכן צו נישט. די ידידים פון סרול האגער שרייען אונז קענמיר זיך נישט ערלויבן אזא זאך ווייל נחום שרייט דאך אז סרול איז א חזיר און אונז ווייסן אז ס'איז אמת. האט איינער געזאגט מען זאל זאגן אז א רב מעג יא, אבער זאגן זיי די נארמאלע מענטשן אין וויזשניץ דזשאסט ביקאוז דער רב איז געווען א חזר אין די אינגע יארן קען זיין ער איז נאך היינט אויך א חזר, מיינט נישט אז אונז גיימער דזשעפערדייזן די סעיפטי פון גאנץ וויזשניץ, נאט גאנא העפן. אבער ווי ס'זעהט זיך אויס איז דא מער פראו ווי קאן. דא מער מענטשן וואס ווילן אז וויזשניץ זאל עס אויך מאכן, און אז מען מאכט עס און די מלמדים האבן אן אפן מויל אין חדר צו רעדן, די שוועריקייט איז געווען דער ערשטע, ראזנבערג האט געזאגט ס'איז דא מאלעסטעישן האט מען געזאגט ער איז א חזיר, אבער למעשה אז יעדער רעדט שוין דערפון איז בין איך שוין נישט קיין חזיר, און אלע ישיבות און תלמוד תורה'ס און מיידל סקולס איבער גאנץ אמעריקע טוען עס אימפלעמענטן, כ'האב ענק געזאגט די צוויי פרויען וואס זיי האבן גערעדט ביי די אגודה'ס קאנווענשאן, זיי פארן ארום איבעראל, ס'דא אנדערע וואס זיי פארן ארום, ס'דא א מעשה די בית יוסף האט זיך געפלאגט אויף א תוספות, נאך אפאר טעג איז געקומען דער אמת'ער פשט, גייט אריין אין בית מדרש, ער וויל עס שערן מיט די בחורים, א יונגל האט אים לכתחילה געזאגט, כ'האב אזוי געלערנט, ער האט אים געזאגט פונקטליך, ער האט געהאט חלישות הדעת, איך פלאג מיך אזויפיל צייט, און דא קומט א יונגעלע אין חדר און רעדט אזוי ווי איך, האט ער אים געזאגט ניין ניין ניין, דארף אראפברענגען דעם אמת'ן פשט, דאס קען נאר א בית יוסף. אז ס'איז שוין דא אויף די וועלט קען עס שוין יעדער אויפפיקן, ס'איז אזוי ווי א טרענסמיטער, ס'גייט ארויס פון א רעדיאו סטעישאן וועיווס, און ווער ס'האט דעם טרענזיסטער קען עס אויפפיקן, די זעלבע דא אויכעט, יעצט דארף מען שוין גארנישט נאר ס'זאל ווייטער קאנטיניוען, ווייל יעדער איז דערביי אז ס'זאל נישט געשעהן די זאכן, וואלט מען געדארפט האבן א מענטש אזוי ווי איך וואס כ'האב נישט קיין מורא פאר קיינעם ברוך השם, און איך זאל דאס אראפברענגען דורכגיין שבעה מדירי גיהנום, יעצט פארט עס שוין פון זיך אליינס, יעצט איך וויל וויסן נאר איין זאך, וועלכע רב נעמט ריספאנסעבילעטי פאר די אלע יארן, צען יאר, מען האט מאלעסטעד קינדער, מען האט נישט געטארט רעדן גארנישט, וועלכער נעמט ריספאנסעבילעטי אז איך האב געדארפט דאווענען פארן עמוד פאר מיין טאטן און פאר מיין מאמען, געדארפט אויסגעבן צענליגע טויזענטער דאלער איך זאל נישט פארפאסן קיין עמוד, ברוך השם איך האב נישט פארפאסט, אחוץ צוויי מאל האב איך פארפאסט, איינמאל בין איך געווען אין א מקווה און. איך וואלט געקענט האבן דארט א מנין ווייל ס'איז געווען ערב תם, זיי האבן נישט געוואוסט אז איך בין א חיוב. ווען עס איז געקומען, זיי האבן מיך גערופן, איך האב זיי געזאגט איך בין א חיוב. דעמאלטס האט זיך געהאלטן פונקט אינמיטן אנפילן דער בור. זאג איך ר' איד יעצט בין איך פטור, יעצט ווען איך גיי דאווענען איז ס'ברכה לבטלה, איך בין יעצט עוסק בצרכי ציבור, איך בין פטור מן הקריאת שמע, מן התפילה און מן התפילין און. כל מצות האמורות בתורה. פארשטייט זיך אז איך קען עס נאכדעם טוהן בין איך עס מחויב צו טוהן. געווען איין מאל וואס איך בין געווען אין די מידוועסט אויף א מקווה און נאכאמאל וואס איך בין אויך געווען אויף א מקווה וואס איז אויך געווען א מנין נאר ביז איבער די מקווה האב איך נישט געקענט גארנישט טוהן א חוץ מיט דעם האב איך אויסגעגעבן טויזענטער דאלער איך זאל האבן א ברעטל יעדעס מאל ווער איז ריספאנסיבל פאר דעם אלעם ווער איז ריספאנסיבל צו נעמען א מענטש מאכן איבער די גאנצע וועלט א שמוציגן נאמען און מבזה זיין מיט אזאלעכע בזי בזיונות אנגערייצט די סאטמארע כלבים די קענען נאך פון דער היים קענען זיי נאך וויאזוי מען באגראבט מענטשן, ווער איז ריספאנסיבל פאר דעם? אפאר שקצים שקצים וואס זיי האבן געוואלט אז מען זאל קענען אנהאלטן, דעטס אלל, איך טענה אז יעדער רב איז ריספאנסיבל פארוואס יענע מאל מען האט צובראכן פאר ר' מענדל גרשון א פינגער און ס'איז געווען כאאס אין בעסמעדריש האט דער רבי אריינגערופן די גבאים אז יעדער מוז אים געבן א דאלער. דמי פיוס, מיט דעם האט ער געבויעט א ישיבה אין שערן ספרינגס. געקומען א איד פון פלארידע, סאטמארע חסיד, און ער זאגט פארן רבי'ן, איך האב דער רבי האט יעדעם מחייב געווען יעדע פון די קהילה מוז געבן א דאלער, זאגט ער איך בין אינגאנצן נישט דא געווען איך בין געווען אין מיאמי ביים ביעטש איז במילא בין איך נישט מחויב צו געבן א דאלער, האט דער רבי געפרעגט זאג מיר ווען דו האסט געהערט די פרשה האסטו הנאה געהאט, זאגט ער הא הא הנאה הא הא הא נישט. סתם, זאגט ער, פאר די הנאה מוז מען באצאלן א דאלער, און דאס איז וואס יעדער איינער מוז וויסן. די רבנים וואס זענען געזעסן קאלטבליטיג און זיי האבן נישט גענומען קיין סטענד נישט לטובה און נישט לרעה, און זיי האבן געוואוסט וואס ס'גייט פאר, קיינער איז נישט בליינד, דאם און סטופיד. די רבנים זענען אלע די זעלבע שקצים ווי די וואס האבן אונטערגעשריבן, גארנישט ווייניגער, און דאס איז א מורא'דיגע שאנדע פאר כלל ישראל. יעקב אבינו געט א פרעג. שמעון ולוי, וואס האט עטס געטוהן? עכרתם אותי להבאישני, וואט דיד יו דא? אונז זעמער אזא קליינע צאל, אונז זעמער גארנישט, און חברה די שכנים אונזערע קומען אריין, האטס עטס אויסגעהארגעט שכם? און זיי זאגן וואס? לעטס קיל עם אלל! ס'בלייבט קיין זכר נישט פון יעקב אבינו נישט פון זיינע קינדער, אומזינסט האט זיך יעקב אבינו געהארעוועט מיט לבן מיט די מעשות מיט די שעפסן, די עתודים נקודים וברודים, באמת דאס איז די גרעסטע עולמות וואס ס'איז דא, ס'איז דא עולם ביי עקודים, דארט איז עקוד בכלי אחד, נאכדעם איז דא נקודים, דאס איז נאך די שבירת הכלים, און ברודים מאכט מען אונז די בירור, אבער למעשה פראקטיש האט ער געארבעט ביום אכלני קרח ובלילה, ס'איז געווען אזא מין שווער הארעוואניע, זיי האבן דזשעפערדייזד די סעיפטי פון זייער טאטן און פון די קינדער און פון די. מאמע זייערע און פון די שטיף מאמעס, ס'איז אן אנבעליוועבל סיטשועישאן, קומט יעקב אבינו און ער זאגט זיי מוסר, וואס האט עטץ געטון דא, וואס גייט, דאס גייט דאך דא זיין כאאס. זיי זענען געגאנגען אויפן כח פון יעקב אבינו זענען זיי געגאנגען בטח, אבער יעקב אבינו האט דאך נישט געוואוסט וואס טוט מען דא, זאגן זיי פארן טאטן, ווייסט איך וועל דיר זאגן טאטע. הכזונה יעשה את אחותנו. קען מען לאזן אונזער שוועסטער זאל זיין א זונה? לכאורה נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך, יעקב אבינו רעדט מיט זיי דברי טעם, ער איז זייער א נארמאלער מענטש, ער פרעגט א שאלה, אונז זעמיר גארנישט און ס'דא דא אלע פעלקער זיי גייען אונז אומברענגען. ענפערן זיי אים הכזונה יעשה את אחותנו? איר האט געשפילט דזשאוקס מיט יעקב אבינו? עס איז א דזשאוק! זאגט דער הייליגע תרגום יונתן בן עוזיאל, נאכגעזאגט, איך וויל עס יעצט נאכאמאל נאכזאגן, די הייליגע תרגום יונתן בן עוזיאל זאגט, זיי האבן געוואוסט אז אלע פעלקער קענען אומברענגען גאנץ גאנץ יעקב אבינו'ס הויז. זיי האבן אבער געוואוסט אז אין די היסטערי בוקס, ווען מ'עט ליינען די היסטערי אוו די ווארלד וועט מען זאגן ס'איז געווען א פעמילי וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען, זיי האבן געוואוסט זיי העוו נאו טשענס, מען זאגט אויף ענגליש רופט מען דאס א פייערמענס טשענס אין העווען, זיי האבן נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען צו געווינען די וועלט, און זיי זענען אריין אין מלחמה און זיי האבן געוואוסט מ'עט זיי אויס'הרג'נען, זאג איך נאך וואס דער יונתן זאגט, ענד דעי דידנט קעיר, אז זיי האבן געוואלט. אז די וועלט זאל וויסן, דער אייבערשטער וויל מען זאל זיך מוסר נפש זיין, עס זאל נישט קומען צו קיין זנות, איי מ'וועט ווערן או יו'ל בי ווייפד אוט, עס וועט אבער זיין אין די היסטערי בוקס, עס וועט זיין א גאנצע זאך אין די היסטערי בוקס אז יא, איז געווען א פאלק, זענען געווען אידן, און זיי האבן געזאגט ווי רעדער בי ווייפד אוט באט אונזער טאכטער גייט נישט זיין הפקר, דעי ווער אין פאר איט און דעי דידנט קעיר, אזוי זאגט דער הייליגער תרגום יונתן בן עוזיאל, זיצן דא רבנים און פרעסן און זויפן, זיי האבן געוואוסט וואס ס'גייט פאר. זיי האבן געדאנקט דעם אייבערשטן אז מען האט נישט געבעטן ביי זיי א סיגניטשער, אדער מען האט געבעטן און זיי האבן אפגעזאגט, באט קיינער האט זיך נישט אויפגעשטעלט, העי וועיט א מינוט. הכזונה יעשה את אחותנו. אונז קען מען לאזן אין חדר'לעך אין קינדערלעך וואס זיי גייען אין חדר? קען מען צולאזן אזא מין זאך? קינדערלעך וואס זיי גייען אין חדר? תקנות של יהושע בן גמלא, קען מען אונז דאס צולאזן? קיינער האט נישט געפענט א מויל, יעדער האט איינגענומען א שטומעניש, האלט אז יעדער רב וואס האט דא געלעבט ווען משיח העט קומען האט ער א מום, קען נישט זיין קיין כהן. ווייל ער איז א שטומער, איינגענומען א שטומעניש. דאס איז א ביטערע פרשה, איינער איז נישט געווען וואס זאל זאגן א גוט ווארט. שטעל דיר פאר אין צען יאר וויפיל קינדער מען האט געקענט ראטעווען, שטעל דיר פאר. נאר מען האט נישט געוואלט ראטעווען, מען האט זיך דאך פארלייגט אויף מיר אויך, איך זאל דאך שטיל זיין אויך. ווילסט מאכן זנות, שטופ אריין וויפיל דו ווילסט ווי דו קענסט נאר, קריג עידס און פגר. נחום ראזנבערג האט נישט קיין רעכט צו זאגן זיין מיינונג? וואס זענט עטץ מער פון מיר? יעצט האסטו געקענט זאגן הערט זיך אויס, עטס זענטס בארעכטיגט אויך, עטס האטס אויך ענקערע רעכטן, אויך אזוי און אזוי, אבער דו קענסט נישט נעמען יענעם, לייג מיר נאר אין חרם, אז זיי זאגן שוין אז זיי האבן נישט געלייגט אין חרם, איך ווייס נישט וואס זיי האבן יא געוואלט, אבער זיי זאגן עס אזוי ווייל זיי האבן פארלוירן, גייסט יענעם שטיל מאכן? יענער האט נישט קיין רעכט צו זאגן זיין מיינונג? וואס ווייל כ'האב געוואוינט אין ווילימסבורג אפאר יאר, איך האב ענק אין דר'ערד מיטן גאנצן ווילימסבורג. געווען א באדפארד און עס איז נישט געווען א מקווה און מ'האט נישט מטמא געווען קינדער, עס איז נישט געווען א מיידל סקול און מ'האט מ'האט נישט מטמא געווען מיידלעך, וועבערמאן מיט אנדערע, אט איז דא איינער ליכטנשטיין, און ס'איז דא דא דער גרויסער שייגעץ דער געלונגענער פון נייטרא, שלמה הערצאג, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט, איך האב מיט ענק גארנישט. דער סאטמאר רבי געווען דער קליגסטער איד, אויף זיין מצבה שטייט אויפגעשריבן אז ער איז געווען רב פון סאטמאר און ארשעווע און קלורע. קראלע און אין קרית יואל, דאס טמא'נע ווארט ווילימסבורג ווערט נישט דערמאנט דארטן, ווייל ער איז נישט געווען רב פון ווילימסבורג, מען האט מיט אים געטון, געדרייט מיט אים זיך אלע פיס, ער איז געווען א איד וואס האט געוואוינט אין ווילימסבורג. און די זעלבע זאג איך אויך, איך האב מיט אים גארנישט, דזשאסט ביקאוז כ'האב געוואוינט אין א שטאט ווי יעצט האט ענק אריינגעריקט, מיינט עטס עטס זענטס געווארן בעל הבתים אויף כלל ישראל? עטס ווילסט ווערן בעל הבתים אויף שיטת רבינו תם, ווער בעל הבתים. קען ער האלטן נאך צוואנציג מינוט שבת, דאס וועט שוין זיין, אבער אז מען מאלעסטעט קינדער מיט די כל דבר אסור זנות מיט קינדער איז נישט א זאך וואס מען מעג ענק פארשווייגן, דאס איז יעדער דרעקיגער רב וואס ער איז געווען דא רב און ער האט צוגעקוקט און ער האט געוואוסט וואס דא גייט פאר, ער האט געוואוסט וועגן צוויי טעמים, קודם האט עס ער פארציילט און נאכדעם מער רובם ככולם האבן אליינס געווען פול אינפעסטעט מיט זנות פון איש את איש, און מיט משכב זכר זיך אויפגעפירט ארגער ווי דער שמוציגסטער גאסניק. זיי געגאנגען, זיי האבן זיך דערקלערט מלחמה מיט נחום ראזענבערג, איך האב זיי געלאזט לויפן ווי די הינט, איך בין געגאנגען מיין וועג, ווייל איך וויל קיינעם נישט איבערווייזן און איבערצייגן, און איך וויל אים נישט מאכן קלאר אין די שיטה, די אלע שטותים אינטערעסירט מיך נישט, איך האב געוואלט יו שוד קיפ יור הענדס אףף די טשילדרען, און דעם פיפיק וועסטו האלטן ביי דיר, מיין דאס חתונה געהאט האלט עס ביי דיין ווייב ווען זי איז ריין. און נישט אין יונגלעך'ס מחילה. און דאס איז וואס כ'האב געוואלט האב איך ברוך השם מצליח געווען, ס'האט געקאסט א ביטערע פרייז, נישט סתם א פרייז, א ביטערע פרייז, אבער הער אויס, קאסט פאר יעדן ערליכן איד וואס ער וויל טון פאר'ן אייבערשטן קאסט א ביטערע פרייז. אן דעם וואלט דאך יעדער געווען אן ערליכער איד. קאסט א פרייז, זאגט מען, נע, אויף דעם בין איך שוין נישט מסכים. איך וויל דאך געפעלן פאר דעם איד און פאר יענעם, און איך וויל האבן אויבן אן, און ווען איך מאך א שמחה וויל איך אלע רבנים זאלן מיך קומען לעקן, און איך זיי לעקן. יעצט פרעגט מיך איינער וואס איך גיי טון צו איך גיי רעטייערן, זאג איך אים ברוך השם איך בין שוין רעטייערט, איך גיי שוין נישט רעטייערן, ווייטער אנהאלטן האטליין האט געמוזן אנהאלטן אזוי לאנג, ביז ווי לאנג דער עולם וועט רעדן מער גרעפיק און מען וועט זעהן וואס דא גייט פאר און מען וועט נישט לאזן די קינדער אויף הפקר. יעצט די אסיפה האט גענומען פלאץ יעצט דארף מען זעהן אז די מלמדים זאלן רעדן פון דעם נאכאמאל און נאכאמאל, ס'קומט פאר א חנוכה זאלן זיי צוגרייטן דעם עולם אזוי ווי איך גרייט צו, עטס גייטס לאכן א גוטס, איינער קאלט מיך אן און ער זאגט מיר איך האף דו ביסט נישט שפעט ביסט אונטערוועגנס און די אלע דרשות וואס דו זאגסט פאר א יום טוב למשל פאר חנוכה איז מורא'דיג וויכטיג, זאגט ער אונז זעמיר מלמדים אונז הער מיר דיך אויס און מען טרייט איבערצוגעבן ווי מען זאגט אז מען זאל מגלה טפח און מכסה טפחיים זאגט דער בעת ראנג עניוועי ס'האב איך דא א גרויסע שינוי לטובה ברוך השם און איך בין נאכאמאל מודיע די אלע רבנים וואס האבן מיך מבזה געווען פאר גארנישט דאס דער אייבערשטער וועט זיי ביטערליך באצאלן נישט ווייל איך בין נחום ראזענבערג איך האב מיך געשלאגן פאר א זאך וואס איז געווען א ווערי ווערי מינינגפול קאוז ס'האט געמוזט געזאגט ווערן און האט געמוזט אויסלערנען דעם עולם. איך האף אז ס'וועט שוין ווערן אביסל סדר און ארדענונג אין די אידישע געגנט. יעצט איך וויל רעדן פון נאך א וויכטיגע זאך וואס איך האלט אין איין רעדן, ווייסט דער חזון איש האט געהאט א רעבעצן, בשעת די לוויה האט מען געזאגט הספדים האט זי זיך צולאכט, נאכדעם האבן די תלמידים פון חזון איש געפרעגט וואס האסטו געלאכט? סתם אזוי תצחק צער, זאג ווייל מען האט אים מספיד געווען אזוי ווי מ'איז מספיד א קינד פון חדר. ווייסט ווער דער חזון איש איז געווען? האט זי אנגעהויבן צו פארציילן אז ער האט געזעסן דרייסיג יאר אויפן בוידעם זיינע און ער האט מיט קיינעם נישט גערעדט, ער איז נאר אראפגעגאנגען דאווענען שחרית מנחה מעריב, דו ווייסט וואס א התמדה דאס איז? עניוועי, איר זאגט זייער פיינע זאכן, אבער איך זע יעצט אלע אדער ווייל עטס שעמטס ענק נאך ווייל ס'איז דאך דאך ניבול פה, אריינגעברענגט אזא מוד. אין דעם עולם אז ס'איז ניבול פה, אדער ווייל עטס האטס נאכנישט ארויס די וועג וויאזוי מ'דארף צוגיין צו דעם. נאר איך וויל ענק זאגן איין זאך, איז דא א זאך וואס כ'האלט אין איין מעורר זיין ביי אונז, אז מ'זאל פאר באשמוצן א מענטש איז די גרעסטע עבירה. און היות מיינע חוץ נחום ראזענבערג מ'רעדט דאך די לעקערס יעצט, אז ס'קומט א פרשה אז מ'האט געכאפט א מלמד מוז מען דאך עס באהאלטן, טאר קיינעם נישט פארציילן נאר ער דארף ווייטער ווייטער בלייבן מלמד, אדער איין תקנה מאכט מען יא אז נישט ביי מיר זאל בלייבן ביי אן אנדערן. יעצט טענה איך אז. קומט איינער שטעלט זיך צו זיין א מלמד אדער א באס דרייווער אדער עניטינג אין חינוך ארבעט אין אפיס דארף מען אים אויספרעגן מאין באת מען דארף אפקאלן יענע תלמוד תורה מען דארף פרעגן פארוואס האסטו אים ארויסגעווארפן אז יענער וועט דיר זאגן א ליגנט ביסטו שוין נישט ריספאנסיבעל און דעטס די מינימום יו קען דו. איז דא יעצט א פרשה למשל איינער וואס ער הייסט ראזענבערג ער וואוינט דארט אין ביי לי און העיווארד איז דא ער ער איז א אין טאהש שול אין וויליאמסבורג איז ער א מלמד יעצט ער האט א נאנטע משפחה וואס זי שרייט אז ער האט מיט איר געהאט סעקשועל רילעישאנס יארן לאנג, ס'איז געווען א אינעסענט גערל, און ער האט מיט איר געשטופט, די מיידל האט חתונה געהאט, זי איז אראפ אינגאנצן פונעם, נישט פון דרך, זי איז אראפ נעבעך פון גלייכגעוויכט, געדאנקט דעם אייבערשטן זי האט נישט געמאכט קיין קינדער, ווייל נאר דאס האט איר נאך אויסגעפעלט, זי האט זיך נאך געדארפן שלאגן פאר די קינדער, זי וויל נישט וויסן פון קיין קינדער, זי וויל נישט וויסן פון גארנישט. כ'וויל נאר וויסן ווי אזוי ער איז געווארן א מלמד. ווען אסאך אסאך מענטשן ווייסן פון די פרשה. סאו די שאלה איז פארוואס האבן נישט גענוג דיסענסי ארויסצוקומען, מ'האט ארויסגעווארפן א מלמד, מ'האט ארויסגעווארפן א באס דרייווער, מ'האט ארויסגעווארפן א טיטשער, וואט ריעלי העפענד? יעצט, איך האב שוין לאנג געזאגט מ'דארף מאכן א סענטרעל קאמפיוטער, זאל קענען ארויפגיין יעדן נאמען, יעדן מלמד, און אלע אלעגעישאנס וואס מ'האט אויף אים, שרייען זיי ניין דאס איז לשון הרע, פיין. ווייסטו וואס, קענסט אבער אפקאלן שטילערהייט דעם מנהל און פרעגן פארוואס איז יענער אינדרויסן? נו, אז דו קענסט עס טון, פארוואס טוט מען עס נישט? ווען איך שלאג מיך ארום מיט א מלמד און מיט א תלמיד תורה און מען ווארפט אים ארויס, ווערט ער א מלמד ערגעץ אנדערש, נו, וואס האב איך אויפגעטון? ער האט געטוישט זיין סיט? דאס דארפן אלע קהילות יעצט טון אינאיינעם, איין בעיסיק אינפארמעישן סענטער, פארוואס איז יענער ארויס? ער האט געמוזט ארויסגיין? צו ער האט געוואלט ארויסגיין? לאמיר רעדן אפן, לאמיר. דורכגיין די גאנצע פרשה, ווייל טאמער נישט האט מען נאר געמאכט א האלבע ארבעט, אמת ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז די קינדער האבן עדזשוקעישן און זיי ווייסן, אבער ואידך גיסא דו ברענגסט אריין א חזר, איז ווי מ'זאגט מה יעשה הבן שלא יחטא, טאמער די קבלה פון דעם קליין פון מאנרא פון מאנסי, דעם גרוש וואס האט געגורש'ט שוין נאכאמאל חתונה געהאט און נאכדעם געגט נאכאמאל חתונה געהאט האט געטאטשט אויפן מאנסי טרעיל האט ער געטאטשט איינעם, האב איך אים געפרעגט וויאזוי קענסטו טוהן אזא זאך? נחום ווען איך זעה מיין טארגעט, נישט דא מאנסי טרעילס, ס'איז נישט דא קיין מענטשן לעבן מיר, ס'איז נישט דא חס ושלום א תורה, ס'איז נישט דא חס ושלום א באשעפער, איך בין טאטאל פארלוירן, און איך טוה וואס איך קען, אדער וואס די תאווה רעדט מיר צו צו טוהן, און דעמאלטס האט מען אנגעמאכט א פארטיגע ארבעט. יעצט, ס'איז דא א פלאץ הייסט גוש שמונים, דארטן באהאלט זיך אונזער פרענד טייטלבוים דער חזר, מ'לויפט אים נאך, נאר עטס וועט זעהן,

פיפיק און תחת, דאס וואס עטס ווילטס נישט הערן די ווערטער, איך וועל עס זאגן נאכאמאל, ער האט גענומען זיין פיפיק און האט אריינגעשטופט אין יענעמ'ס מחילה, קודם האט ער נישט געוואלט ענטפערן גארנישט וואס מ'האט אים געפרעגט, אבער זעהט אויס אז מ'האט אים געזאגט אז ס'איז בעסער אז מ'רעדט, ס'איז געווען פיר דעטעקטיווס, דריי האבן אים געכאפט, זיי זענען געווען אנגעטון מיט חסידישע לבושים, אזוי ווי ביי אונז אין סאטמאר ווען מ'האט געזוכט אויף יאסעלע, איז די עף בי איי געווען אנגעטון געהעריג חסידיש מיט א בארד מיט אלעם, און ווי אזוי האבן מיר אונז דערקענט אז ס'איז עף בי איי?

האט צאמגענומען אלע לערערנס אין בני ברק אין בית יעקב רמת אהרן, דאס איז דארטן ביי די ליטווישע ביים עק, לעבן שפיטאל אין בני ברק, פארוואס האט מען צאמגענומען די אלע לערערנס, וואס איז געשען יעצט וואס איז יעדער משוגע געווארן, זיי זענען משוגע געווארן ווייל ס'איז געווען א מיידעלע פון שיכון היי, שיכון היי דאס איז דארטן וואס ס'איז דא די סאדיגערע בית מדרש, די מיידעלע איז אהיים געגאנגען און דורך געגאנגען א גאס וואס הייסט תורה ועבודה, איז געקומען אן אלטער איד און ער האט זי אריינגערופן אין הויז, קום העלפן א ביסל האט צוגעשפארט זיין הויז ער האט זי געהאלטן ביז צוועלעווע ביינאכט און ער האט איר גערעיפט ער האט איר אריינגעשטופט איך ווייס צו געשטופט זיין פיפיק ווייל איך ווייס נישט עס האט זיך אים נאך געשטעלט ער האט מאלעסטעד די קינד ער האט איר גערעיפט און נישט סתם גערעיפט ער האט איר גערעיפט אכזריות'דיג זייער מיס סאו רבותי עטס לייגטס אין חרם נחום ראזענבערג. הענגטס ענק און שטעלטס ענק אויפן קאפ, אונז האט מען ארויסגערודפ'ט דעם נאמען רוב פון כלל ישראל, אזוי ווי מען האט ארויסגערודפ'ט שבתי צבי ימח שמו פון כלל ישראל, אונז גייען מיר ענק ארויסרודפ'ן, עטס באלאנגטס נישט דא, מאכטס ענק א נייע גלויבונג, און לאזטס זיך אפ פון אידישע קינדער, נישט לערנען מיט זיי זאלט איר, און נישט זיי מאלעסטן. כ'האב געוואלט וויסן די אהרן האט געהאלט א גאנצע מיטינג באשלאסן טיילן די אלע זאכן על התורה, כ'האב שוין רעגירט אויף דעם אויפן וואטסעפפ. כ'האב געוואלט וויסן צו זיינע פארקאקטע און פארשטינקענע פשעטלעך מעג מען יא טיילן צו דאס טאר מען אויך נישט טיילן. איך ווייס וואס דא גייט פאר. ווען ער וויל זיך צורעדן אויף יעדן און ער וויל רעדן ווי א משוגענער און באליידיגן אלע רבנים און מורי הוראות, דעמאלט דאס מעג מען, דאס איז דאך הייליג, קדוש קדוש קדוש. נאר יענעמס דאס טויג נישט. דאס איז די אלטע סאטמערע אזיאטישע מארמאראשע חיות. געזעץ. כ'האב פארציילט פאריגע וואך איך בין געפארן מיטן רכבת קלה און א זיידע האט אנגעכאפט זיין אייניקל ביי די דאדעם בריש גליא יעדער האט עס געזעהן. יעדער האט געזעהן און איך האב מיך גענומען שרייען קולות און ס'איז געווארן א גאנצע סענסעישן. כ'בין געגאנגען צו די רכבת קלה כ'האב געבעטן זאלן מיר געבן די פילם זיי האבן דאך פון יעדע זאך א פילם האבן זיי געזאגט.

עניוועי, איך וויל דיר זאגן, ער מאכט א ברכה שעשיתי את עצמי, אזוי ווי פרעה, פרעה האט געזאגט לי יאורי ואני עשיתי, שעשיתי עצמי אישה, אליין געמאכט. געוואלט ארויף לייגן, איינער האט מיר אריין געשיקט א וואטסאפ, איך וויל דער עולם זאל עס הערן, און מיט דעם וועטס עטס פארשטיין אסאך זאכן וואס איך לערן ענק. ווען נחום ראזנבערג זעה איך דו לאקסט אין אלע שטותים, ער דארף כאפן פעטש, הי דאזענט נאו וואטס גאוינג אן וויט הים. עטליעסט ווייסט ער קודם אז ער גייט דארפן געבן דין וחשבון פאר זייער אסאך מענטשן האט נישט וואס פאר זייער אסאך זאכן וואס ער האט געטון צו אסאך מענטשן און ער האט נישט פאר דעם וואס צו ענטפערן פארן אייבערשטן, פון די אנדערע זייט מאכט ער סתם חוזק, סאו איך מיין מען דארף אים אויפהערן צו אויסהערן און פליז פארווארטס נישט זיינע וואויס וואס ער האט אויף דעם גרופ, זאל ער, ס'קען אים אליינס ארויפלייגן באט פארווארטס אים נישט פליז. יעצט הערטס אויס דא דעם מאלעסטעד קינד און ער האט גענומען געלט. דער איז דער שווארצ'ס וויקטעם נעבעך. ווען מיין שווער איז געשטארבן האבן מיר ארויסגעפארן אים באגראבן אין קרית יואל, עס האט זיך אריינגעזעצט אין די קאר מיט מיר צו פארציילן די גאנצע פרשה, און איך האב אים געשטופט ווי מען דארף גיין, האט א לויער אנגעקאללט מען זאל נישט האבן מער קיין פארבינדונג מיט אים, וואט א דזשאוק די גאנצע זאך, ס'ווער. סקאם בעג, ער גייט אונז לערנען מידות טובות, נעמט אונז מסביר זיין אלע זאכן, יא פארווארד נחום ראזנבערג נישט, אבער דאס אלעס באדערט מיך נישט, וואס באדערט מיך די עיקר איז, ער זאגט איך דארף כאפן גוטע פעטש, יעצט כאפ איך פארוואס זיין זון איז געווארן א חייל, און איך כאפ פארוואס ער איז נישט מצליח, און ער איז געווארן א. פרעגט אים פארוואס, עס זעט אויס די טאטע האט אים געגעבן גוטע פעטש, איך וויל דיר זאגן דו צעדרייטער דו היינט געט מען שוין נישט קיין פעטש, היינט געט א טאטע פעטש פאר א קינד קאלט ער נײַן וואן וואן, קיינער האט נישט קיין רעכט צו געבן פעטש, דער איינציגער מענטש וואס ס'קען געבן פעטש, איך מיין לויט די רעגירונג אויס, איז די טאטע פאר זיך אליינס, ער קען זיך אנפראסקען, אבער על פי הלכה שטייט א חובל בעצמו טאר מען אויך נישט, סאו הער אויף מיט די פעטש. און זאג דיין טאטן ער זאל גיין שניידן נאך אפאר ארלעס און ער זאל נישט שלאגן די קינדער. איך בין געפארן יעצט אויף תל אביב ס'איז דא א פלאץ וואו כ'האב געטראפן וואס ס'מאכט גומי'ס, גומי פאר מקווה'ס, מ'זאל קענען סינטעטישע גומי'ס, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם, בין געפארן יעצט אויפפיקן אפאר שטיק ווייל כ'דארף באלד כשר'ן נאך א מקווה און כ'האב נישט גענוג גומי'ס. כ'פנים זיצט לעבן מיר א ראש ישיבה און ער פרעגט מיך א שאלה וויאזוי איך האב דעם אינטערנעט, ער זעהט איך שטעק עס אריין אין ב.

ר ב שווייגער ד ב אנ י, איך האב צוגעקוקט וואס מ'האט דא געטון, און מיך האט עס געהארט. איינער פרעגט מיך, האסט דיך אזוי אריינגעלאזט אין דעם מאלעסטעישן קעגן קינדער? זאג איך אים, ווען ס'קומט צו דיר א קינד וויינען, עסטו אויכעט זיין אזוי? ווען ס'קומען וויינען קינדער וואס דער רבי האט געטון? כ'האב נישט געגלייבט. ס'איז דא דער ראקא קאקסאקער, ער ארבעט דא מ'זאל אים ארויסלאזן אויף האוז ארעסט, אונז ארבעט מען מ'זאל אים נישט ארויסלאזן. כ'האב זיך געזאגט, ער האט אין אמעריקא געהארגעט וואס איך ווייס צען.

יישר כח צו דעם ס'עגבניות ס'עגבניות, קום אריין אין א סטאר זאג איך אים האסט עגבניות? דעטס איט, איך רוף עס עגבניות, זאגט ער ניין ס'איז נישט קיין פרוכט סטאר, זאג איך אים זעסט דעיס, ביי מיר הייסט דעיס עגבניות, פארשטייסט וואס מ'האט דא געטון? אפגעהארגעט די גאנצע שטאט, און דער דער ראש ישיבה ביזי מיט מיר פארוואס איך האב א א אינטערנעט פארוואס איך האב א סמארטפאון, און אין מאה שערים קוקט וואס קוקסטו ווער ביסטו?